סופי תיבות חנוכה. נכון לבו בטוח בהשם סמוך סופי תיבות חנוכה. וואס איז? דער חנוכה דאס איז דער זמן די יום טוב פון חנוכה. א איד זאל זיך דערהייבן אביסל זיין פארזיכערט אין אייבערשטן אין אלע ענינים. בטוח בהשם סמוך. און דאס וואס אמת אז נאכן מיט צומח דער דאך ער גייט דאך אויף אויס יעס אלף בייז דארטן ווייל די קוידע אין זאגט ער ווייל די קאש איז שיר איז השם מיט דער נאכן ליבער ביטער וואס אמת צומח נעם צומח דאס אין נס נס. ווייל, זאגט ער, ווייל ווען א מענטש איז זיך מתחזק אין נכון מיט סמוך, דעמאלט איז ער נעשה לו ניסים, דאס איז חנוכה. חנוכה איז אויפליכטיגן די נשמה אז נכון לבו בטוח בהשם סמוך, פארלאזט נאר אויפן אייבערשטן. נכון, זאגט די חידושי הרי"ם, זאגט די שפת אמת, נכון סמוך ראשי תיבות נס, אז מען איז זוכה צו ניסים. נו. דאס איז דאך אויפליכטיגן די נשמה אין די טייטש עס שטייט אין מטה משה ער זאגט אז פארוואס האט מען מתקן געווען צינדן חנוכה לעכט אויף נס פון שמן פארוואס נישט אויף נס פון מלחמה עפעס פארוואס אויף נס פון שמן זאגט ער אז די ניסים פון מלחמה וואס איז געווען עס האט גיבורים ביד חלשים רבים ביד מעטים זאגט די מטה משה יש לומר שאותן הניסים יש פתחון פה למינים לומר מקרה השני ולא השם פעל כל זאת. כי יקרה עניין כעין זה ליפול רבים ביד מעטים לאיזה סיבה. עסט דאך קענען פארענטפערען סיבות פאר דעם אפיקורסות, פאר דעם אפיקורסות אויף די ניסים פון מלחמה. אבל נס אשר כזה ששמן אשר בו להדליק רק לילה אחת, נתרבה מעצמו עד שיספיק לשמונה לילות, אז א לעכטל זאל זיין אויף איין טאג און זאל ווערען אליין אויף אכט טעג אין צד לומר כי מקרה.

אינגען האבן שוין געהאט געשמועסט אז חושך על פני תהום זו מלכות יוון שהחשיכו עיניהם של ישראל וואס טייטש שהחשיכו האבן מיר גערעדט אז אז א אז א סרט א סרט וויאזוי קוקט מען וויאזוי קוקט מען אויף דעם סרט אויף די ווידיא מ'מאכט טונקל אין צימער איז אריינגעקומען א קינד האט נישט גוט געזען אנגעצינדן די לעקטער אנגעצינדן די לייט און דער מיינער פרעגט וואס טוסטו דא? יעצט זעט מען גארנישט. יעצט זעט מען גארנישט. טו איך דאס איז דאס. ווען ס'איז טונקל אין צימער, זעט דיר אויס ממש דער בילד פונעם סרט, האט דער האט געמאכט און איך האב געמאכט און דער האט געמאכט. אבער ווען מ'גיט א צינד אן די לעמפל זעט מען אז אלץ פיסטע מעשות מיט דמיונות און חלומות. וחושך על פני תהום זה מלכות יוון שהחשיכו עיניהם של ישראל. מ'וואלט מאכן טונקל אין צימער, דער האט געמאכט, איך האב געמאכט, ער האט געמאכט. דאס איז די מלכות יוון שהחשיכו עיניהם של ישראל. טבעתי ביון מצולה זאגט דער שפת אמת. יוון דאס איז די טבע, טבעתי ביון, איינגעזינקען אין די טבע, אז צו אויף דעם דוד המלך געבעטן הצילני מטיט ואל אטבעה נישט אריינפאלן אין דעם טבע, נאר וויסן ונחתם בטבעת המלך אז די טבע איז אויך פון מלכו של עולם. יוון החשיכו עיניהם של ישראל, געמאכט טונקל אין צימער, מען קומט יעצט להדליק נר חנוכה אנצינדן דעם לעמפל אז מען זעט ס'איז אלס דמיונות, אלס איז נאר פונעם בורא עולם אליינס, אלס איז נאר פון די בורא עולם אליינס.

זאגט ער א מענטש זיצט צוועלף יאר אין א בור, ער האט נישט געזען דעם זון, און קיין טעלעפאן נישט גערעדט מיט קיין מענטשן, נישט געווען קיין טעלעפאנען דעמאלטס, יא? ער זיצט אין א בור צוועלף יאר האט ער נישט געזען די זון, ער האט קיינמאל נישט ארויסגעגאנגען קיין חופשה אינמיטן, נישט געווען קיין חופשה, קיין באפרייען אינמיטן, צוועלף יאר אין א בור, זאגט ער, איך ווייס אז מען נעמט ארויס אזא איינעם, ער לויפט ארויס ווי א טיל, דאס שטייט ויריצהו, מען האט אים געדארפט מאכן שנעלער, שנעלער, שנעלער, וואס איז שנעלער? נארמאל א מענטש ער לויפט ארויס, די האסט וואס איך גיין רואיג, ער ווייסט אלץ די אייבישטער, איך גיי גארנישט פארשפעטיגן, איך האב נישט ווי זיך צו יאגן, איך האב נישט ווי זיך צו יאגן, פלוצלינג נעמט מען ארויס א מענטשן פון א בור נאך צוועלף יאר, און און מ'גיט אים נאך רשות צו גיין רעדן מיטן מלך בכבודו ובעצמו, מ'דארף אים מריץ זיין, ויריצהו, מ'דארף אים מריץ זיין, ער וועט דאך לויפן אליין מיטן גאנצן כח. ניין ויריצהו טייטש מ'האט אים געמאכט לויפן, פארוואס? ווייל זיין גרויסן אמונה בטחון וואס איז געווען נכון לבו בטוח בשם, סמוך, ער איז געווען פארזיכערט ער האט נישט נישטא וואו זיך צו יאגן, דאס איז אלץ עפענען און אנצינדן דעם לעמפל, להדליק נר חנוכה, צו אנצינדן דעם לעמפל אין אלע עניינים, אין אלע עניינים.

אל תיראו ווי מען האט זיי געזאגט אל תיראו האט נישט מורא אלוקיכם אלוקי אביכם נתן לכם מטמון באמתחותיכם דער רבוש ע האט אריינגעלייגט געלט פון ווי אריינגעלייגט געלט און די אחי יוסף זענען געווען קלוג יא זיי האבן נישט געזאגט וואס רעדסטו ווי פון ווי זעהסט די געלט פאלט פון הימל זאגט דער רבי ר' בונים ברידער ער רעדט דא צו קלוגע פעטער זיינע מנשה מנשה בן יוסף רעדט דא צו ברידערס פון יוסף און ער האט זיך פון ווי די געלט? אלוקיכם אלוקי אביכם נתן לכם מטמון ס'איז אריין געפאלן אראפגעפאלן געלט פון הימל זעהסט אז געלט פאלט פון הימל להדליק נר חנוכה אנצינדן דעם לעמפל נאר פון דער ווי ווי האט ער געזאגט די סקולענער די אלטע סקולענער א דריידעלע חנוכה מיט א גראגער פורים איין דריי איין דריי אריין צו רבוש ע און דריי זיך ארויס פון אלע פראבלעמען און דריי זיך אריין דארטן

סוחר, ואת הארץ תסחרו. ער זאגט פאר די ברידער, זאגט רשי הקדוש, ווייל א סוחר דרייט זיך ארום סחור סחור, אין חזל הייסט דאך אין סחור סחור ארום און ארום. און דער סוחר האלט זיך אין איין דרייען. דאס איז לשון רשי הקדוש, ואת הארץ תסחרו תסובבו, איר קענט זיך דרייען. זאגט רשי וכל לשון סוחרים און סחורה. סוחרים, א סוחר, א גרויסער צולייגער, א סוחר.

דאס אביסעלע אריינלייגן אין זיך אין לעבן מיט דעם ווי דער הייליגער חתם סופר זאגט ער זאגט אבער איש כחי און ניין וועל זוכן סך המשקם צו זיך איש כחי אין אנטייל צום וואי מקייטש אין פארש וואי מקייטש אין זיין יום ווי זאגט דאס איש כחי אבער סך המשקם און זיין פארגעסן חתם סופר א אינטערסאנטע טייטש. זאגט ולא זכר שר המשקים, דער שר המשקים האט אים נישט געדענקט. נו, יוסף הצדיק זעהט, ס'גייט אריבער יארן און ער געדענקט מיר נישט. וישכחהו, האט אים ארויסגענומען פון קאפ, האט געזעהן ושוא תשועת אדם. יעצט ויהי מקץ שנתים ימים, יעצט איז געקומען די ישועה. יא, די, ווייל די פארלאזט זיך שוין נישט אויפן שר המשקים, וישכחהו זאגט די חתם הייליגע חתם סופר, איז אויף יוסף הצדיק. יוסף הצדיק האט אים משכיח געווען פון קאפ, אה, ערלעדיגט, ושוא תשועת אדם.

ווייל דאס איז א זאך וואס מען דארף זיך עס כסדר דערמאנען, דער בן איש חי שרייבט עס אין פרשת עקב, דארט אין שנה ראשונה. עס איז נוגע אויף א גאנץ יאר, אבער בפרט אויף ימי הלל והודאה, ווי ער מאכט דאס. ער זאגט עס שטייט וזכרת את השם אלוקיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. זאגט ער, אונז ווייסט מען אז מען זאגט נישט קיין מענטשן געדענקען נאר א זאך וואס ער קען פארגעסן. די גמרא זאגט ביי זכור את יום השבת לקדשו, די גמרא זאגט זכרהו, מאחר שבא להשכיחו, ווייל מען קען פארגעסן.

זאגט ער דערפאר האט מען מתקן געווען ס'דא ארבעה צריכים להודות ווער ארבעה צריכים להודות חבוש בבית האסורים און חולה שנתרפא יורדי הים הולכי מדבריות וסימנך זאגט דער בן איש חי וכל החיים חיים חיים ראשי תיבות חבוש ים יסורים מדבר, יסורים חולה חבוש, וכל החיים יודוך סלה, אז די דארפן דארפן דאנקען. זאגט ער, די ווייסט פארוואס זיי דארפן דאנקען? ווייל די מציאות איז אז די חברה, עס קען מען אסאך טועה זיין אז מענטשן האבן עס געמאכט חבוש, איינער איז איינגעזעצט אין תפיסה, ווי אזוי איז ער ארויס? יא, אפאר מאכערס, אפאר קנאקערס האבן געמאכט, יא? צו א חולה שנתרפא, ווייסט א גרויסע פראפעסאר מיט דאקטוירים, און די זעלבע זאך ביי יורדי הים זאגט ער איינער דארף אראפ גיין אין ים נעמט ער א גוטן שיף מיט א גוטן קאפיטאן א רב החובל אזוי זאגט ער די אלע זאכן אין מדבר אויך די זעלבע זאך א מענטש גייט נישט אליין אין מדבר די אמאליגע מדבריות מען גייט מיט נאר מיט מענטשן מיט שומרים זאגט ער די פיר זאכן איז זאכן וואס א מענטש קען פארגעסן אז מען דארף דאנקען דעם אז אלס די אייבישטער דערפאר וכל החיים יודוך סלה וזכרת זכרהו מאחר שבא להשכיחו דארף זיך גוט דערמאנען זיך גוט דערמאנען און רבותי און פון דעם גייט מען צו, די ערשטע זאך זיין א איד, אנצינדן די לעמפל אין מוח, דעמאלטס קען מען צוגיין להדליק נר, יא. ער זאגט דער שפת אמת, זאגט א ווארט וואס, וויסן ווי אזוי ער טענה'ט עפעס, ווי אזוי דער לעבעניש אין די טעג איז,

בכלל טענה'ט די שפת אמת דא אז בדרך כלל ביי חזל ביי ברכות ביי תפילות גייט נישט מיט קיין גייט קלאר גערעדט אז ס'איז געווען א נס פורים האסטו געזאגט א מגילת אסתר א גאנצע מגילת אסתר קלאר גערעדט יא פסח ליל הסדר זאגסטו קלאר גערעדט ניסים וואס איז חנוכה שעשה ניסים קענסט נישט זאגן וואס ער טענה'ט דא א מורא'דיגע טענה ער שרייבט עס אזוי אויף די לענג און אויף די ברייט ער שרייבט אינמיטן אפילו ועניין זה וואס ער זאגט נראה לעניות דעתי ברור אף שלא ראיתי זה כתוב בספר אבער ס'איז מיר קלאר אז דאס איז די פשט שעשה ניסים שעשה ניסים זאגט ער אז די טייטש איז אזוי ער הייבט אן די מהרל זאגט אז כשם שיש סדר לטבע יש סדר לניסים איז דא א סדר פון טבע, דא א סדר א טבע פירט זיך, עולם כמנהגו, דא א סדר פון ניסים און דארטן דרייט זיך א סדר פון ניסים, שטארקע כללים דארט. זאגט ער, די, דער סדר פון ניסים, דער סדר פון ניסים, ווען ס'קומט א טאג וואס דעמאלט איז געווען ניסים, מאכט זיך אויף אויבן אין הימל די אלע שערי ניסים, מיט די מקום הניסים וואס איז געווען מאכט זיך אויף אויף די גאנצע אכט טעג. די שעשה ניסים דארף מיר דאס פארנעמען איז נישט אויפ'ן נס נישט פון די לעכטלעך און נישט פון די און נישט פון די מלחמה. שעשה ניסים היינטיגע טעג מאכט זיך אויף די גא די אלע הנהגות וואס א מענטש מאכט היינט צו ס'איז ביזנעס צו ס'איז עסן צו ס'איז טרינקען צו ס'איז דאווענען אלץ איז היינט ממקור הניסים. שעשה ניסים גייט אויף די טעג שעשה ניסים אז היינט איז אלצדינג דרייט זיך ממקור הניסים. הייבט אן מיט די מהרל, כשם שיש סדר לטבע יש סדר לניסים, יש סדר לניסים, א סדר פון ניסים, און ממילא זאגט ער וויבאלד ס'איז א סדר פון ניסים איז אלעס דרייט זיך היינט ממקום הניסים, מ'רעדט נישט אויף דעם און מ'רעדט נישט אויף יענץ, נאר ס'מאכט זיך אויף אין דעם טאג וואס איז געווען דער נס, מאכט זיך אויף אויבן אין הימל מקום הניסים, כ'וויל פארליינען אביסל פונעם לשון זיינע, ווייל אזוי איז נראה לעניות דעתי, זאגט דער שפת אמת. וועגן די כי אין עיקר עצם ההדלקה בנס, מען רעדט נישט יעצט אויף נישט אויף לעכטלעך, נישט אויף, רק מה שנתעורר לישראל בחינת הניסים, והכלל, כמו שכתב מהרל בהקדמת גבורות, כי כמו שיש סדר הטבע, כן יש סדר מיוחד לעשות ניסים לישראל, ס'איז דא א סדר מיוחד אויף דעם, א גאנץ יאר איז דא א טבע, ס'איז דא יש סדר מיוחד, ומקום הניסים איז למעלה מהטבע, זאגט ער ובימים אשר השם יתברך עשה לנו ניסים, ס'קומט חנוכה, די טעג וואס מ'האט געמאכט ניסים, איז עדיין בימים האלה נפתחים שערים הנל, די אלע טויערן פון ניסים מאכן אשר שם מקום הניסים, ואז אין די טעג איז כל השפע שביום ההוא וכל ההנהגה לישראל נמשך ממקום הזה, אלע זאכן אלע שפע וואס קומט א גאנץ יאר, די טעג קומט עס ממקום הניסים, און אויף דעם איז די ברכה שעשה ניסים. אז היינט אפן אלע שערי הניסים, אלצדינג אלע ווערטער פון ניסים. ממילא איז שוין דאווענען אנדערש, שוין די ברוך שאמר אנדערש, שוין דאס איך ניגון אנדערש, אלץ איז שוין היינט אנדערש. היינו, אף מה שבכל יום ויום יש, יש זה יעדן טאג איז דא שפע, ס'איז דא שפע אויף יעדן, אבער מכל מקום ביום, באלה הימים, נעמט זיך ממקום הנל, שזה ענין איז תמיד להיות מחובר לזמן. זאגט ער בימי הניסים, כגון בחנוכה, תיקון הויט בבחינת נס, נפתח מקום הניסים, וכל ההשפעות התמידיות שבכל יום ויום, באלו הימים ממקור הניסים, ולכך הימים ימי רצון, דאס הייסט ימי רצון, ונקראים ימי הניסים, דאס הייסט ימי הניסים, פארוואס? ווייל די טעג אלעס וואס פירט זיך אלץ פונעם מקום הניסים. וענין זה נראה לעניות דעתי ברור זאגט די שפת אמת, אף שלא ראיתי זה כתוב בספר, ולכך מברכים שעשה ניסים, שעיקר הברכה על פתיחת מקור הניסים, וממילא כל הדברים באלו הימים ממקור הניסים ובדרך נס, די אלע זאכן פירט זיך אן מקור הניסים ובדרך נס, אלעס, ממילא קען מען היינט אלעס זען רפואות מיט ישועות, פרנסות מיט קינדער מיט אלעס, ונמצא מובן ממילא די לעצטע שורה גיבט ער א שניי דארט, ממילא שמעתי דארט די בית יוסף'ס קשיא אויך. די ערשטע לעכטל זאגט ער ממקום הניסים. ווייל די טבע קומט אויך פון שעשה ניסים. אלץ איז שטאמט פון שעשה ניסים. אלץ קומט אן א די ערשטע לעכטל איז אויך שטאמט אין די טעג ממקום הנס. ונמצא זאגט ער מובן ממילא ענין נס יום ראשון שאף שגם בלי נס היה להדליק איז דאך געווען אויף איין נאכט איז דאך געווען מכל מקום נשאר לשאר הימים שיהיה נס גם ביום ההוא. והיינו שלא ידליק ממקום הטבע רק ממקום הניסים כנ"ל. זאגט ער אז די טעג איז אלצדינג, אלץ וואס דרייט זיך ביי דיר איז ממקום הניסים, דארף מען זיך נאר געבן רבותי אביסל א צינד אן, א צינד אן צו די טעג, ווייל מ'האלט פארן פערטן לעכטל, אה, ווי האט ער געזאגט דער חפץ חיים, מיר האבן יעצט געשמועסט אויף פארסענע שעשה ניסים, מקור הניסים, אלץ דרייט זיך, האט דער חפץ חיים געזאגט איינער איז אריינגעקומען פארקויפן נעפט אין שטאט, מיט א גרויסן פאס, ער וויל פארקויפן, איינער איז געקומען מיט א קריגל, איינער מיט א שיסל, איינער מיט א עמער, איינער מיט א גאפל, איינער מיט א לעפל, איינער מיט א גלעזל, איינער מיט א בראנפן גלעזל, יעדער איינער, זאגט ער אזוי, זאגט דער חפץ חיים, דער מוכר וויל פארקויפן וואס מער, אויף דעם בין איך דא, איך וויל אויך פארקויפן וואס מער, עס ווענדט זיך וואס פאר א כלי דו גרייטסט צו. קול הלשון, גרעסער פון דיין כלי קען מען נישט אריינגיסן. איז גרעסער פון דיין כלי ממילא גרייט צו א כלי גרייט צו. זאגט ער דער רבונו של עולם וויל דאך אפגיסן אידן אין די טעג עד שיבלו שפתותיכם מלומר די. אבער מען זיצט זיך דא אויף צוגרייטן דעם כלי אויף דעם שעשה ניסים. צוגרייטן א כלי דארף מען אונז יעצט. אנגרייטן דעם כלי. דער עיקר דאך די די צוגרייטן דעם כלי. דער עיקר די צוגרייטן דעם כלי. ווי ער ווי ער האט געזאגט דארטן אין א אלישע האט געזאגט פאר אשת עובדיה. פאר אשת עובדיה. זי האט אים געבעטן הנושה בא לקחת את ילדי ס'איז נישטא קיין געלט אין שטוב. האט ער איר געזאגט לכי ושאלי לך בכלים מהחוץ מאת כל שכניך. אנפילן און כלים ריקים אל תמעיטי. עס האט זיך אנגעפילט די כלים, ויהי כמלאת הכלים, געענדיגט. ווי איך פארשטיי נישט וואס איז געווען דארט, איז געווען עמוד שמן וואס האט זיך געגאסן, עמוד שמן האט זיך געגאסן, עמוד שמן האט זיך געגאסן, אז ס'גיסט זיך עמוד שמן האט נישט געקענט מייצר זיין כלים אויכעט, פארוואס האט זי געדארפט ברענגען כלים? זי דארף ברענגען די כלים? אז ס'קען זיך דא גיסן עמוד שמן, קען מען דאך נאך מייצר זיין כלים אויכעט. זאגט ער ניין, און וואס האט זי געדארפט ברענגען כלים? זאגט ער ניין, דער דער נביא האט איר אנגעזאגט, ס'וועט זיין דא, גייט זיך גיסן עמוד שמן, גייט זיך גיסן דא ניסים, ניסים, א כלי מוזטו צוגרייטן, כלים ריקים אל תמעיטי. א כלי און ס'נעמט זיך די כלי מוזטו צוגרייטן. נו, יעדער איינער מיט זיינע כלים, ויהי כמלאת הכלים, איך האב געברענגט דארטן תרגום תוספתא, אז זי זי האט זיך געשיקט דעם זון זוכן כלים מיט די שכנים, ער איז צוריקגעקומען, ס'איז דא נאר צעבראכענע כלים, צעבראכענע כלים! האט ער געזאגט ברענג די צובראכענע כלים ווייל דער זעלבער באשעפער וואס האט געזאגט זאל רינען פון דא עמוד שמן פון די וואנט קען וועט אויך זאגן די אז די צובראכענע כלים זאל ווערן גאנץ און אזוי געווען האט צוגעלייגט צובראכענע כלים און זיי צוגעלייגט און ס'איז געווארן גאנץ בדרך נס זאגט די תרגום און זאגט די תרגום תוספתא אין תרגום און עס האט זיך געגאסן עס האט זיך געענדיגט די כלים געענדיגט איז דער בחור זאגט ער האט א צעבראכענע כלי איך ווייס נישט וואס צו ברענגען איך בין א צעבראכענע כלי דער רבונו של עולם זאגט ברענג דיין צעבראכענע כלי דיין צעבראכענע כלי ברענג אבער ברענג לייג צו איך דו ווילסט דאך ווילסט דאך שפע פארן פערטן לעכטל דארף מען א גרעסערע כלי אוודאי און אוודאי ווייל ווייל דער בית יוסף ברענגט בית יוסף מיטן ב"ח אין תרע"ג נאר פארוואס ענדיגט מען יעדן טאג הלל? פארוואס ענדיגט מען יעדן? ווייל כל יום נתחדש ונתגבר הנס. איז פארן פערטן לעכטל נאך א גרעסערע, נישט זיך צוגעוויינען, אה, ער איז שוין צוגעוואוינט צו דעם חנוכה. פארקערט, כל יום נתגבר ונתחדש הנס, דארף נאך א גרעסערע כלי, צו זוכה זיין צו גרעסערע ניסים. עס ווערט נאך א גרעסערע שעשה ניסים, די שעשה ניסים וואקסט. מ'דארף צוגרייטן א גרעסערע כלי צוגרייטן.

איך דארף יא, האט ער מיר ביטער געזאגט, נו, איז זייער גוט, נעם, נעם דאס. האט ער גענומען א בענטשער. א בענטשער. א בענטשער, דער עולם ווייסט וואס איז א בענטשער, א ברכת המזון, זיי גייען דארטן. אז ער איז געגאנגען מיט דעם, און ער איז אדורכגעגאנגען. ער זאגט מיר, ס'דרייט זיך דא די בלעטער. ס'דרייט זיך דא די, די בלעטער, א פיקטשער פון די בלעטער. אז מ'האט אים דארטן פאר'חתמ'עט, אויף וואס האט מען פאר'חתמ'עט? אויפן על הניסים.

ער איז געווען אין לאס אנדזשעלעס, האט געצינדן דארטן חנוכה ליכט. געווען דארט אן עולם, און עס איז דארט געשטאנען עפעס איינער מיט א בעיבי, מיט א בעיבי איז ער געשטאנען, און מ'האט געזען אויף אים נעבעך אז ער איז זייער צוקלאפט. וואס איז געווען מיט דעם בעיבי? דער בעיבי איז געבוירן געווארן א פאר חדשים פריער, ער איז געבוירן געווארן פאר די צייט, מ'האט אים געלייגט אין א אינקובאטאר, אינקובאטאר איז דאך דא א שטארקע פראדזשעקטאר אויפן קינד צו דערווארעמען דאס קינד. צו דערווארעמען דאס קינד איז דא אזא שארפע פראדזשעקטארס וואס ס'מאכט הייס, וואס ס'מאכט הייס. און ממילא פאר דערפאר לייגט מען נאר שטענדיג אין אינקובאטאר אויף אויף די אויגן פון די קינד לייגט מען פלאסטער זאל נישט זאל נישט שאטן פאר די אויגן זאל נישט בלינד ווערן ווייל פון די גרויסע פון די גרויסע אורות פון די גרויסע אורות. בקיצור האט מען געלייגט דארטן פלאסטערס און די פלאסטער ס'איז אראפגעפאלן און די קינד איז נעבעך א בעיבי די דאקטוירים האבן געזאגט ער איז בלינד געווארן ער זעט נישט און דאס איז געווען א קינד וואס איז געבוירן געווארן נאך יארן נאך יארן און ער איז געשטאנען דארטן צווישן דעם עולם מיטן בעיבי צוקלאפט און דער רימניצער האט געזען אז ער איז צורודערט האט ער געפרעגט וואס גייט וואס גייט אן דארטן מיט אים האט מען אים געזאגט אז ער איז האט אים געזאגט די מעשה דא די קינד זעט נישט פון די קובאטער וואס איז אראפגעפאלן דער געזאגט אז דער רימניצער איינער איז דארטן געווען און ער געזאגט אזוי אז דער רימניצער איז געלאפן צו די לעכט און געקוקט אזוי בעיון איך ווייס נישט בעיון האט אריינגעקוקט אזוי קוקט ער שארף אויף די לעכט שפעטער א שטארקן שארף א שטארקן בליק צו די אויגן פון קינד און אזוי אפאר מאל קוקט שטארק אויף די לעכט און שטארק אויפן אויפן אויגן פון קינד אזוי אפאר מאל שפעטער שפעטער הודו לשם כי טוב אויף די רעכטע אויג זעהט ער שוין שוין שפּעטער איז אָנגעגאַנגען ווײַטער, הייבט אָן ווײַטער צו קוקן אויפֿן דר', אויף די ליכט און אויף דעם לינקן אויג פֿונעם קינד, און קוקט אַזוי שטאַרק, און קוקט שטאַרק אויף דעם, אויף די ליכט און אויפֿן לינקן אויג אַזוי אַ פּאָר מאָל. ער זאָגט, ער זעט נאָך נישט, אָבער ער וועט נאָך זען. דער, וואָס האָט מיר געזאָגט, האָט ער מיר געזאָגט אַזוי, ער איז דאָרטן געווען דעמאָלטס. און צוואַנציק יאר שפעטער האט ער געקריגן א הזמנה פאר א חתונה, האט נישט געוויסט וואס דאס איז, וויאזוי, האט ער געקריגן א טעלעפאן נאכדעם, דער איד האט זיך דערמאנט אז דעמאלטס אלעמען גענומען די אדרעסעס, האט אלעמען געלאדנט צום חתונה אלס סעודת הודאה, ער האט געזען אויף ביידע אויגן, געזען אויף ביידע אויגן. רבותי, דא זעען מיר ברוך השם, מען זאל ווייטער זען, אבער איך מיין נישט דא געקומען יעצט, איך בין נישט יעצט געקומען רעדן אלס אפטיקאי אויף די נעמבער ברילן רבותי, אויף אלע עניינים. די אלע עניינים זעהן גוט און הערן גוט, אלע עניינים ברוח ובגשם בגוף ובנשמה וואס מען קען היינט, ווען מען דרייען זיך דא יעצט ארום פאר די הייליגסטע זמנים פאר די הייליגע לעכטלעך, עס שטייט פון קאברינער שטייט אז להדליק נר חנוכה, להדליק נר חנוכה, זאגט די קאברינער איז דאס גימטריא מלך רופא נאמן, זענען ביידע גימטריא פֿינף הונדערט אַכצן, ביידע גימטריא מלך רופא נאמן, איז זאגט ער וואס? ווייל בריות גופא קומט פון נהורא מעליא, די בריאות הגוף קומט פון די לעכט, פון דארטן קען מען שאפן נהורא מעליא, א רפואה מיט א ישועה מיט אלסדינג. יא, ווען מען קוקט אביסל אריין מיט אזא קאך, מיט א קאך אביסל, מען גייט אריין אביסל מיט א מיט א להדליק אביסל. מיט א להדליק. איך ווייס די יעב"ץ טענה'ט אז די ברכות, די ברכה וואס אונז גייען מיר מאכן אויף די לעכט איז נישט פונקט ווי אלע ברכות המצוות. די ברכה איז א חלק פון די מצוה, פארוואס? ווייל ביי חנוכה לעכט איז דאך די פראבלעם פון א אז הרואה אומר לצורכו הוא דאדלקה. אז עס זעט דאך אויס ער האט'ס אנגעצינדן פאר זיך, וויאזוי ווייסט ער אז עס איז חנוכה לעכט? וויאזוי ווייסט נאר דורכ'ן ברכה. ווייל אנישט איז הרואה אומר לצורכו הוא דאדלקה, האט עס געצינדן פאר זיך. איז ממילא קומט אויס אז די ברכה איז א חלק פון די מצוה, מעגסט שוין להדליק אביסל ביי די ברכה, זאל שוין זיין אביסל להדליק אביסל א ברען ביי די ברכה שוין. און דארטן וועט ווערן ישועות מיט אלע עניינים. אזוי ברענגט די ייטב לב די לשון, ער זאגט והנה מנהג ישראל תורה לישב אחר הדלקה ולשים עין באור הנרות, אריינבליקן, אריינבליקן.

והטעם להמשיך אותם בזה אותם הניסים והנפלאות על ידי הראייה. רבותי, מען מאכט אונז אלעמען פאר בעלי מופתים אויף א האלבע שעה, א האלבע שעה, מיר קענען ציען אויף אפאר שעה. מען מאכט אונז אלעמען פאר בעלי מופתים, שוין רעדט והטעם להמשיך בזה אותם הניסים והנפלאות על ידי הראייה. נאר מען מוז זיך געבן א שאקל, רבותי. ווערט מלך אויף אן עמער, נאר ס'ווענדט זיך איין זאך, ווי די ווי האט געזאגט, ווי די כלי אויב דו גרייטסט צו. די כלים. און אזוי זאגט דער דובנא מגיד, ווען זיי זאגן מען מאכט אלעמען פאר בעלי מופתים, זאגט דער דובנא מגיד אז עפעס אינטערעסאנטע זאך, ביי שרה אמנו זאגט די תורה ואם שרה הבת תשעים שנה תלד, ביי די נײַנציק געהאט א קינד, ביי די נײַנציק! וויפיל איז אלט געווען יוכבד ווען זי האט געהאט משה רבינו.

זאגט ער דארף פליישיג, נעם גיב מיר א צעטל ארויסגעקלאפט פון קאמפיוטער פליישיג, איך גיי ארויף אויפן דריטן שטאק, נומער פֿערציק. מען קלאפט דארטן אריין, נומער פֿערציק, איך פארחלש איך נאך אפילו נישט געטרינקען וויל עפעס עסן. ער זאגט ניין ניין דא גייט יעדע זאך מסודר, וואסערע פלייש דארפסטו? שניצל צו איך ווייס וואס נישט פאר עס זענען דא פאר חנוכה לעכט, וואסערע פלייש דארפסטו? זאגט ער, האט ער געזאגט וואסערע פלייש? שוין, ער האט מיר געגעבן א צעטל, בסדר, יעצט גיי ארויף אין פיפטן שטאק אין נומער זיבעציק. ער גייט דארטן ארויף אין נומער זיבעציק, זאג איך, חברה, איך וויל שוין עפעס עסן, פארחלש. האט מען געפרעגט, אבי, צו גייט מיט תוספות'ן? דארפסט עפעס תוספות'ן צו די, צו די פלייש, צו שיר פשוט? האט ער געזאגט, תוספות'ן, פארוואס א תוספות'ן?

און דו ביסט דא אין שעות פון ניסים, כאפ אריין די טעג, און עס איז נישט קיין ווערטלעך, אריינכאפן די הייסע טאג אריין, אריינקאכן, ווי האט מיר געזאגט ווען א ווארט, אז ביומי דחנוכה תמניא אינון דלא למספד בהון, גיב אכטונג זאלסט נישט דארפן נאכקלאגן די טעג, א שאד איך האב עס נישט אויסגענוצט, דלא למספד בהון זאלסט נישט דארפן נאכקלאגן, ביסט דאך אין א סדר על הניסים, אוי אוי וואס דו קענסט יעצט אין די טעג, כאפ אריין אין די טעג.

די וועלט זאגט דאך קבעת עתים לתורה, אז מ'דארף גנב'ענען צייט אויף תורה, נו קבע גנב, איז לשנה אחרת, קבעום בהלל והודאה, דאס איז טייטש קבעום, דא די עולם הזה אין נישט די עולם פון טבע, מ'האט עס אראפגע'גנב'עט פון הימל דאס, מ'האט עס געגעבן א גנב'ע אראפ אויף אכט טעג דא למעלה מדרך הטבע, קבעום, קבעום לשון קבען פלניא, אבער אונז זאל מען מאכן א קבעום א קביעות, אונז זאל מען אויסנוצן די צייט. אויסנוצן די צייט די בית ישראל פלעגט זאגן א ער האט געזאגט אזוי אז אין אין שלחן ערוך איז דאך איז דאך הלכות חנוכה תר"ע תרע"א ס'איז תרעא תרעא מען עפנט אלע טויערן מען עפנט אלע טויערן אויבן האט ער געזאגט די בית ישראל אזוי אז אין בבא קמא דף פ' ווען קאמט דאס איך געדענק די גמרא ודלת הננעלת לא במהרה תפתח די גמרא זאגט דער אייבערשטער זאל אפהיטן ס'פארקלאפט זיך אמאל א טיר אויף איינעם א שידוך אויף קינדער אויף א רפואה אויף א ישועה אויף פרנסה אויף זאכן די גמרא דלת הננעלת לא במהרה תפתח ס'פארמאכט זיך א טיר ס'מאכט זיך נישט אזוי שנעל אויף זאגט דער הייליגער רש"י ונפקא מינה לאפושי ברחמי זאגט מען אסאך רחמים מיט מיט ענדיגן א תהילים מיט גאנץ תהילים וועט דאס יא עפענען לאפושי ברחמי ווען ס'האט זיך פארקלאפט א טיר זאלסטו וויסן לאפושי ברחמי דארף גוט קלאפן נעם א תהילים און זאג עס אויס פון אנהויב ביזן סוף. האט די בית ישראל געזאגט, אויב דלת הננעלת לא במהרה תפתח, זאגט ער מידה טובה מרובה, דלת הנפתחת לא במהרה תנעל. אז מען גיט א מאך אויף א טיר פון ניסים האט מען געעפנט דא, איז אוודאי לא במהרה תנעל, און ממילא לאמיר עס אויסנוצן דעם צייט. האט דערציילט א א האט דער בית ישראל דערציילט און דערציילט די מעשה בית ישראל האט דערציילט די מעשה און גלייך האט ער אויסגעשניטן א שארפע פשט אין די גמרא דערציילט אז ס'איז געווען א אייניקל פון דברי חיים א אייניקל פון צאנזער רב איז געפארן מאכן געלט פאר זיך און איז אנגעקומען צו א גביר האט די גביר געזאגט יא איך האב עפעס א קשיא דו פארענטפערסט מיר די קשיא קריגסטו א מטבע יא וואס איז די קשיא די גמרא זאגט אין שבת קנ"א, אמר רב יוסף, רב יוסף האט געזאגט נקטינן מיר האבן במסורה, אז האי צורבא מרבנן לא מיעני, א תלמיד חכם ווערט נישט קיין ארעמאן. פרעגט די הייליגע גמרא והא חזינן דמיעני, מען זעט דאך יא ער ווערט ארעם. ענטפערט די הייליגע גמרא אם איתא דמיעני, אויב ער ווערט ארעם, אהדורי אפיתחא לא מיהדר, די פשוט'ע פשט איז אפילו ער ווערט ארעם אבער ער וועט קיין מחזר על הפתחים נישט ווערן. ער וועט קיין מחזר על הפתחים נישט ווערן. האט דער גביר געפרעגט דעם אייניקל פון דברי חיים, דו ביסט דאך א תלמיד חכם, וויאזוי ביסטו מחזר על הפסחים? דו ביסט דאך א תלמיד חכם, וויאזוי ביסטו מחזר? דו ענטפערסט מיר די קשיא, קריגסט א מטבע. האט ער אים געזאגט דער אייניקל דברי חיים, איך האב געלערנט אנדערש פשט אין די גמרא. איך האב געלערנט דעם פשט אין די גמרא אם איתא דמיעני אויב דו זעסט א תלמיד חכם א ארעמאן, דו ווייסט פארוואס? ווייל אהדורי אפיתחא לא מיהדר, ווייל ער האט זיך נישט געדרייט איבער די טירן, ווייל ער האט נישט געמאכט די השתדלות, ווייל ער האט נישט געקושט די מזוזות ביי די בעלי בתים חשובים דפה. ווייל ער האט נישט געמאכט די השתדלות דערפאר איז ער א עני. אם איתא דמיעני ווייל אהדורי אפתחא לא מיהדר. אזוי האט די בית ישראל דערציילט. גלייך נאכדעם האט די בית ישראל אויסגעשניטן א שארפע פשט אם איתא דמיעני. אז דו זעסט א צאל וועם רבונו הערליך און גלאט מוטשען זיך, ווי קומט עס? מיעני מיינט דאך נישט נאר אין געלט. עני מיינט דאך אין אלץ וואס מען מוטשעט זיך. ווי קומט עס אזא זאך? פארוואס זאל א ערליכע אינגערמאן זיך מוטשען? אם איתא דמיעני, פרעג פארוואס? זאגט ער אהדורי אפתחא לא מיהדר ס'איז דא זמנים וואס דער אייבערשטער מאכט אויף אלע טויערן אויבן און ווען די טויערן איז געווען אפן האט ער נישט געקלאפט אין די טירן ער איז דעמאלטס געווען פארטיפט אין זיינע פאנטשקעס און די קניידלעך איז ער געווען דעמאלטס פארטיפט אם איתא דמיעני אויב דו זעסט דאס איז געווען די המשך צו די מעשה פונקט ווי ער האט דערציילט פשט ער האט זיך געלערנט פשט אהדורי אפתחא לא מיהדר ווייל ער האט נישט געקלאפט אין די טיר און האט געזאגט די בית ישראל אם איתא דמיעני, זעסט א צורבא מרבנן א עני ווייסט פארוואס, ווייל אהדורי אפתחא לא מיהדר, ווייל ווען ס'איז אפן אלע טויערן קלאפט ער נישט אין די טירן, וויסן היינט צו קלאפן אין די טירן, די טירן זענען אפן, און אפן פאר יעדן איינעם. נאר אביסעלע רבותי ארויסגעווען. מ'האלט שוין אין פערדן לעכטל, דער גיב מיר א שאקל אביסל. די וועלט זאגט אז בצילה דאך קענען געדומען מיין יוצא, וואס הייסט קענען געדומען מיין יוצא, וואנט גייסטו צום פערד פיר לעכט פארוואס? ווייל קענען געדומען מיין יוצא, שוין ארויס פיר טעג. צו קום אריין, גיי קום אריין די פערד, זאגסט קענען געדומען מיין יוצא. מיילער האט בשמה קענען געדומען מיין נכנסים, איז גאנצע. אבער לויט בית הלל כנגד ימים היוצאים, יא גייסט אנצינדן פיר לעכט, די ימים היוצאים שלאג איר ארויס פיר טעג? יא יא, מ'זאגט אים מ'ווארנט דעם אינגערמאן רבי, ס'גייט שוין ארויס, שנעלער ווי דו מיינסט, יעדער צו וויסן צינדט יעצט א פערדע לעכטל, גיב זיך א צינד אן, צינד זיך גיב זיך א צינד אן, ווייל ס'איז שוין ס'איז שוין באלד אויסנוצן די צייט, אויסנוצן די צייט, דאס איז די עיקר. אויסנוצן די צייט און זיך דערהייבן אביסעלע פון די שמאטעס. און די אלע יעדער איינער מיט זיינע שמאטעס, מיט די הייליגע שמאטעס, זיך דערהייבן ווי ידוע די בארדיטשעווער רב מיטן בעל התניא זענען געגאנגען מאכן געלט אויף א וויכטיגע צוועק פון פדיון שבויים. זענען געגאנגען מאכן געלט. און די אזוי מאכט מען קיינעם מ'לאזט נישט איבער קיינעם. מ'גייט אריבער צו יעדן איינעם. יעדן איינעם. אנגעקומען צו עפעס איינעם א בונקער פון איינעם א ארעם מאן, א צעבלוטיגטער ארעם מאן, געהאט קוים קעז מיט ברויט. האט די בארדיטשעווער רב מיטן בעל התניא אריינגעקומען און געוואלט געלט פאר פדיון שבויים, האט ער זיי געזאגט, רבי'ס, וואס טוט זיך דא? איר זעט נישט מיט וואס מ'לעבט דא? זעהט שוין, פרעגט אים דער בארדיטשעווער רב פון וואס לעבסטו? זאגט ער איך גיי ארויס אינדרויסן ווען די ווען די עשירים ווארפן ארויס די וועש זייערע, די קליידער, נעם איך די קליידער און איך שנייד אויס פון דעם שמאטקעס א שמאטע און איך פארקויף די שמאטעס און פון דעם האב איך אביסל ברויט מיט קעז. האט דער בארדיטשעווער רב געזאגט זייער גוט, גיב מיר א שמאטע, גיב מיר א שמאטע פאר פדיון שבויים.

גייסט יעצט ווערן א גרויסע גביר, און דיר איז שוין נישט געזאגט געווארן עשירות מימים ימימה מ'דארף שוין לאנג צוריק ווערן א גביר, נאר ס'איז געווען מיט דיר א פראבלעם, מ'האט דיר געדארפט געבן עשירות מופלגת נאר איז געווען מיט דיר א פראבלעם אויף וואס? אז דו ביסט דאך צוגעוואינט צו שמאטעס, מ'האט דיר געגעבן דאלערס מיט בריליאנטן, עס איז דאך עס פרעיט מען, עס איז דאך רייכערן, און דו ביסט דאך צוגעוואינט צו שמאטעס, די גאנצע הנהגה איז מיט שמאטעס, דערפאר האט מען דיר צוגענומען אלע שמאטעס, זאלסט וויסן חסלת עידן השמאטעס, און געענדיגט מיט די עידן השמאטעס, גייסט יעצט ווערן א גביר, מ'דארף זיך פירן בעסער, רבותי דאס איז וואס אונז דארף מיר יעצט רבותי, אפלאזן אלע שמאטעס. איך זאג די די גוטע שמאטעס און די הייליגע שמאטעס און די דערהויבענע אלע שמאטעס לאז יעצט אפ ביסט יעצט אין ימי ניסים ונפלאות ווי די שפת אמת זאגט שעשה ניסים ווייל די גאנצע טעג איז די אלע הנהגות פון די טעג איז הנהגות פון ניסים יש סדר לניסים שעשה ניסים און אטעם עס אריין ווייל ס'ווענדט זיך אין די אין די כלי וואס דו האסט צוגרייט מיט די חפץ חיים האט געזאגט דער דער דער רבונו של עולם דער משפיע וויל דיך משפיע זיין וואס מער עד שיבלו שפתותיכם מלומר די נו דאס ווענדט זיך וויפיל וויפיל וויפיל כלי דו גרייטסט צו איז אפלאזן אלע אלע מיני מעשיות יעצט און ס'ווענדט זיך דאך טאקע נאר אין אונזער כלי ווי אונז מיר זיך יעצט צוגרייטן. די שפע, דו האסט א לשון, רבי עקיבא איגער זאגט דאס אין לחם למסריחה, כמוצא שלל רב, וואס מיינט דאס רב? כמוצא שלל, וואס הייסט רב? וואס איז רב? זאגט ער אז דא אינדרויסן זענען א בארג פון גרינע דאלערס, גרינע הונדערטערס, מיט בריליאנטן, מיט דימאנטן, א בארג! מ'וועט ארויסגיין אינדרויסן אלע, מ'וועט אנפאקן די קעשענעס פון אלע זייטן, אנגעפאקט מיט רענצלען, מיט, מיט, מיט, אין די אויערן וועט ער אפילו אריינלייגן א בריליאנט, אין די, ער האט אנגעפאקט, אין די שיך האט ער אויך אריינגעלייגט. אין קאפעליטש וועט ער אריינלייגן וואו נישט וועט ער אריינלייגן פון אלע זייטן פון אלע זייטן אנגע ער שלעפט שוין ער האט פון וואס צו חתונה מאכן אור אור אייניקלעך ביסט רואיג ער איז נישט רואיג ווייסט פארוואס ער נישט רואיג פארוואס נישט רואיג דו ווייסט וואסער א בארג ער האט דארטן איבערגעלאזט דו ווייסט וואס נאך געבליבן דארטן וואס נאך געקענט מאכן דאס איז ביזן חנוכה דו וויסן ווייסט וואסער א בארג דארטן טיט זיך אין די טעג יש סדר לניסים דו ווייסט ממילא נישט פארברענגען קיין מינוט נישט פארברענגען אזעלכע גרויסע טעג נישט פארברענגען קיין מינוט, וויסן ווי די אמת'ע שפע, שפע פון ניסים, כמוצא שלל רב, א הנהגה ווי דער מחזור ויטרי זאגט, א הנהגה פון, ער זאגט חנוכה מלשון חן, מצאו חן, מצאו חנוכה, מצאו חנינה, זאגט דער מחזור ויטרי, א לשון פון ראשונים, מצאו חנינה, חנינה, ס'איז א הנהגה לפנים משורת הדין, יעדער איינער אויף סדר האט ניסים, די גאנצע הנהגה פון סדר ניסים, נו גיי אריין אין דעם, גרייט צו א כלי. גרייט צו א כלי. אז די אלטע ביאלער האט אמאל געשיקט זיין אייניקל עפעס א שליחות אין בית ישראל געווען פאר חנוכה ליכט אנגעקומען דארטן זאגט פאר חנינא שיף ער האט א שליחות פון ביאלער רבי'ן ער האט גלייך געגעבן א מאך אויף די טיר און דערזען דערזען ווי די בית ישראל קאכט ס'איז געווען פאר חנוכה ליכט ער קאָכט, פֿלאַקערט דאָרטן. האָט חנינא שיף געזאָגט פֿאַר אַן אייניקל פֿון ביאַלע, ער זאָגט איך האָב מורא דאָ צוצוגיין, דו וויסט, גיי אַרײַן, גיי אַרײַן. ער האָט געגעבן אַ בליק, האָט ער אויך געכאַפּט אַ פּחד, ער האָט אָפּגעצויגן. ער איז געלאָפֿן צוריק צום זיידן, צום ביאַלע, צום אַלטן ביאַלע, האָט אים געזאָגט, וואָס ס'איז געווען דאָרטן. חנינא שיף האָט מורא געהאַט, איך האָב אויך מורא געהאַט, זאָגט ער דערפֿאַר האָב איך דיך געשיקט, ווײַל ער קומט אַרײַן אין בית-מדרש, ברוך אַתּה, להדליק נר, ברוך אַתּה, שעשׂה נסים, מיר ווילן זען פֿריִער, וואָס ער טוט. אבער דאס וואס אונז דארף מען מען גרייט צו א צוגרייטן א כלי אונז זעמער נישט אונז קען מען זיך בריש גלי אונז דארף מען זיך נישט פארמאכן פון צוגרייטן קען מען בריש גלי זיך צוגרייטן אבער צוגרייטן א כלי דאס איז וואס מען דארף דאס איז וואס דער חפץ חיים זאגט אז דער מוכר פון דער נאפט וויל געבן וואס מער עס ווענדט זיך וואס א כלי דו גרייטסט צו און דער רבונו של עולם וויל אייך משפיע זיין שיבלו שפתותיכם מלומר די און ביים ישמח ישראל זיך באהאלטן אמאל א אינגערמאן, ער האט דאך געווען פארמאכט פאר חנוכה לעכט, אבער ביי די חנוכה לעכט אליינס איז געווען פארמאכט, נישט געצינדן פארן עולם, איז א אינגערמאן זיך באהאלטן אין א שאפע, געוואלט זען חנוכה לעכט, ער האט געזען דער ישמח ישראל קומט ארויף פון מקווה, ער האט געקאכט, געקאכט, שפעטער ביי די לעכט, איז געגאנגען ברוך אתה השם אלוקינו להדליק נר חנוכה, ברוך אתה השם, שעשה ניסים, ס'איז געווען עפעס זייער שנעל, און א גאנצע נאכט האט אים עס געבאדערט. א פריער האט ער געקאכט פון וואנט צו וואנט, האט ער געקאכט דארטן, און שפעטער ביי די לעכט ביי די צינדן איז ער געווען, צו מארגן איז ער אזוי אריבער דארטן זאגן גוטן א גוטן חנוכה, דער ישמח ישראל האט געזאגט אינגערמאן, ווען א מענטש האלט ביי א מעשה מצוה, דאס איז נישט ער, דאס איז אתערותא דלעילא וועסטו פילן, וואס דער מענטש קען און דער מענטש דארף צוגרייטן די כלים פאר מעשה מצוה, פאר מעשה מצוה, גרייט צו, גרייט צו, מיר גרייטן זיך יעצט נאר נאך איין ווארט רבותי. איין ווארט, ס'איז דאך ימי הלל וואס מ'טאר נישט פארגעסן, מ'האט שוין געשמועסט קבעום בהלל, אז די טעג, דאס איז ימי פון הלל, די הלל דאס מאכט די צייט, די שפת אמת טענה'ט בני בינה, ימי שמונה קבעו שיר, זאגט די שפת אמת, בני בינה גייט אויפן שיר, זיי זיך אביסל מתבונן אין דעם שיר, נישט געזאגט הלל, הלל, מ'האט הלל, די ציבור האט ברוך השם געזאגט, כ'האב שוין זיבן ניגונים אויך געזונגען ביי הלל, בני בינה ימי שמונה קבעו שיר, זיי זיך מתבונן וואס דא טוט זיך, אז דו שטייסט דא קרוץ מחומר, און דו דו זינגסט דא פארן אייבערשטן, מיט דיר מאכט זיך אויף, מיט דיין מיט דיין דאס ווערט ווערט דא די ניסים אויבן, די גאר א שארפע ווארט, גאר א שארפע ווארט, דו קענסט זאגן אזא ווארט אמרי אמת, אז ער זאגט הגביהו, די גמרא זאגט, הגביהו הוא לרבו קנאו, א אדון איז קונה א עבד כנעני ווי אזוי ווען די עבד כנעני גיט א הייב אויף דעם אדון דעמאלט איז דער אדון קונה דעם עבד בקניין חזקה אז די עבד כנעני האט אויפגעהויבן די אדון האט די אדון קונה געווען דעם עבד בקניין חזקה זאגט ער א פחד פון א ווארט ער זאגט אז ביי די שירה זאגט מען עד יעבור עם זו קנית, דער אייבערשטער האט מיך געקויפט, ווי אזוי האט ער מיר געקויפט? דו ווייסט ווי אזוי ער האט מיך געקויפט? ווייל איך האב געזאגט פריער שירה אלוקי אבי וארוממנהו, דו הייבסט אויף דעם כביכול, כביכול זאגט ער, דו הייבסט אויף מיט די שירה, מיט דיינע לעכטלעך, מיט די הלל, דו הייבסט אויף דעם כביכול איז הגביהו לרבו, קנאו, דעמאלטס האט דער אדון דיר קונה געווען מיט קנין חזקה, דאס איז גמרא יבינו אביסל זיך מתבונן זיין וואס דא טוט זיך א שירה א הלל, א הלל א שירה. וואס א איד קען פועל'ן ביי הלל. וואס א איד קען פועל'ן ביי הלל. ס'איז ידוע א ווארט פון בני יששכר וואס עס זאגט מהולל אקרא ה' ומן אויבי אושע. רש"י הקדוש אויפן פלאץ ידוע. און בני יששכר זאגט מהילל אקרא לה'. זאגט ער ס'דא אסאך מאל א בקשה, עס גייט נישט אריין, גייט נישט ארויף אויבן, מ'איז בודק ווער איז דא, ס'קומט זיך דיר, ס'קומט זיך דיר נישט, ס'קומט זיך דיר יא. אבער א מענטש שרייט הלל, שרייט עס אן ניסים, און ממילא ווערט ניסים. דאס איז די עצה פאר א מענטש זאל געהאלפן ווערן, דעמאלט איז גלייך ומן אויבי אושע. זאגט ער, אודך, זאגט דער בני יששכר, כי עניתני ווען איך בין נאך א עני, דעמאלט דאנק איך דיר. ווען איך בין נאך א, גלייך ותהי לי לישועה, ווייל מיטן הלל ווערט גלייך די, ווערט גלייך די ישועות. אבער צו מיין הלל והודאה אביסעלע

און זיך אזוי זאגן אזוי איז חנוכה איז א גרויסע טאג פארוואס פויט ניסן ווייל נאך זיבן ימי ידוע וואס רש אלף איז אן פלוס מיט קען קויף בוי נאך זיבן ימי ידוע מיט דאנק זי קובן באלל וידוע קובן באלל וידוע איך האב זיך דאב בעלזער ער זאגט ביי מען מען שלוש אין שטוקים דער מאט נישט חנוכה יעדע יום טוב, יעדע ראש חודש, ראש השנה, אל, חנוכה פורים דערמאנט מען נישט ביי ביי מעין שלוש, פארוואס? ווייל עס איז נישטא קיין הודאות בקיצור. הודאות גייט נישט בקיצור. הודאות, קבעום בהלל והודאה, מיר, צווישן אונז גערעדט, מיר יאגט זיך, מיר זאגט נישט הלל בקיצור. ער, ער זאגט גאנץ הלל, אבער זאגט עס בקיצור. פארשטייסט? הלל והודאה, אביסל א קאך. א קאך אויף ניסים, זאגט די וועלט אז די דריידעלע דרייט זיך, וואס שטייט דא אין די דריידעלע? נס גדול היה שם, ווען ס'דרייט זיך די דריידעלע האסטו געזען נס גדול היה שם? ווען ס'דרייט זיך די דריידעלע זעסטו די אותיות נס גדול היה שם? ניין! נאר ס'דרייט זיך דרייט זיך. איינמאל ער פאלט אראפ זעסטו שוין נס גדול היה שם. איינמאל ער רוט זיך אפ. אזוי די מענטש איז דאך פארנומען, פארנומען, פארנומען, פארנומען, ער זעט נישט די ניסים וואס דער אייבערשטער מאכט מיט אים, וואס וואסערע ניסים מאכט מיט אים טאג און נאכט. איינמאל גיבט זיך א שטעל אפ חנוכה, נס גדול היה שם, זאלסט וויסן ס'דא ניסים וואס לויפט דיר נאך. דער אביסל אין ניסים וואס לויפט נאך. און דער הודאה, מען האט עס קובע געווען בהלל והודאה, דער הודאה, דאס איז די גרעסטע סגולה, מיטן גרעסטן, אויפן גרעסטן פארנעם. אזוי שטייט עס איז א מדרש דאס, א מורא'דיגע מדרש, דער מדרש דערציילט, אז א מענטש איז ארויסגעגאנגען אמאל לסחורה, א מענטש איז ארויסגעגאנגען לסחורה, און א צווייטער האט אים געפרעגט איך קען, איך קען מיטגיין מיט דיר? בסדר? קענסט מיטגיין? מורא'דיגע לשון רבותי איר'ט גוט וויסן וואס הייסט עס וואס הייסט עס הודאה הלל והודאה כ'קען מיטגיין מיט דיר זאגט ער אים יא קענסט מיטקומען ער מיטגעגאנגען מיט אים זאגט דער מדרש אין ארויסגיין פון שטאט האט מען געטראפן א סגי נהור וואס האט געבעטן געלט און דער ערשטער האט געגעבן דער צווייטער האט נישט געוואלט געבן

זאגט דער מדרש, דער מלאך המוות האט געזאגט פארן ערשטן דער וואס האט געגעבן די געלט, אתה נפדה ממוות, דו גייסט נישט שטארבן פארוואס? וקרא עליו המקרא הזה והולך לפניך צדקך כבוד השם יאספך, ווייל דו האסט געגעבן פריער צדקה, איז גייסט נישט שטארבן, ואמר לו הואיל והקדמת צדקה מממונך בדרכך תחיה עוד חמישים שנה, זאגט דער מדרש, וועגן די צדקה וואס דו האסט געגעבן פאר די בלינדער, איז קריגסטו יעצט פופציג יאר נאך צו לעבן, פופציג יאר. אחר כך אמר לאכסנאי, האט געזאגט פארן צווייטן, זאגט דער מלאך המוות כבר סופך, דו ביסט געקומען די צייט און דארפסט געבן די נשמה. האט ער אים געזאגט, אני וחברי באנו, און זיי גייען צוויי חברים, און איינער קומט צוריק און איינער שטארבט. האט ער אים געזאגט, יא, זה קידם ועשה צדקה משלו, און דו האסט נישט געגעבן קיין צדקה? האט ער אים געבעטן, זאגט דער מדרש, הניח לי ואלך ואעשה צדקה, איך גיי יעצט מאכן צדקה, איך גיי יעצט. אמר לו, זאגט דער מדרש, שוטה שבעולם, האט ער אים געזאגט, אדם פורש בים בספינה, אם לא יתקן אותה בהארץ ער גרייט עס נישט צו אויפן יבשה דעם שיף, און מה עושה בפני הים בתהומות כשבאים עליו גלי הים, דו קענסט נישט יעצט גיבן קיין צדקה, כך מי שלא תיקן עצמו בחייו מה יעשה במיתתו, יעצט ווילסטו גיבן צדקה, יעצט שוין מיתה, יעצט גענדיגט. הערט רבותי א מורא'דיגע לשון. ועכשיו מה שעשית עשית, מכאן מכאן ואילך אין לך כלום, שהגיע זמן למות, יעצט קענסט נישט גיבן קיין צדקה, שוין ערלעדיגט. אמר לו זאגט דער מדרש אם כן האט ער אים געזאגט בעט איך דיר המתן לי עד שאלך לספר בשבחו של מקום מה שעשה עמי לאז מיר איין מינוט איך וויל דאנקען דעם אייבערשטער אויף אלע יארן וואס ער האט געמאכט מיט מיר אמר לו מאחר שאתה מבקש לספר בשבחו של מקום יוסיפו שנותיך איז געבליבן לעבן הודאה הלל והודאה וואס טייטש הודאה מ'דאנקט דעם אייבערשטן שעשה ניסים מ'קאכט אביסל שעשה ניסים מהולל אקרא השם זאג איך דאס פאר סענעס בני ווי נאר משמענו קאווע שיר זיי זיך מתבונן אין די שיר זיך מתבונן אין דעם שיר זיך די פאר זאגט עס נישטא קיין נישטא קיין בקיצר אין דעם אין די אייבישע העלפן כאשר שמענו קען עוד נחזן ניסים ופלואה שאוי ביום המוהיים בזמן הזה דער שיעור וואס איר האט געהערט איז אויפגעכאפט געווארן און אנגעגרייט פאר אייך דורך קול הלשון, איר זענט געלאדנט ממשיך צו זיין אויסצוהערן אין יעדע שעה צו שיעורים און דרשות אין אלע נושאים פון אלע רבנים אין קול הלשון.